בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף ס', מ'הייבט אן דף ס' עמוד א', ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר, די גאנצע סדר העבודה פון יום כיפור, וואס מען האט געזען דא אין די משניות וואס איז אויסגערעכנט אויף א סדר, איז די דין איז, אם הקדים מעשה לחבירו, טאמער מען האט מקדים געווען איין עבודה פאר די אנדערע, ס'טייטש א עבודה וואס דארף קומען נאך א צווייטע עבודה האט מען אנשטאטס געטון פריערט, לא עשה כלום, איז די עבודה פסול. און די משנה ברענגט א דוגמא, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר, וואס טייטש דאך דא האט מען דאך געזען מען דארף שפריצן פונעם דם הפר און פונעם דם השעיר, סיי אין קדש הקדשים, סיי אינעם היכל, איז טאמער מען האט מקדים געווען דם השעיר פאר די דם הפר, איז די דם הפר וואס מען האט מזה געווען דאס איז גוט, פארוואס? ווייל וואס טייטש מעכב געווען? וואס טייטש אז די סדר איז מעכב? די סדר איז מעכב, ווי רש"י איז מסביר לויט רוב ראשונים איז טייטש אז די ערשטע עבודה איז מעכב די עבודה דערנאך, ס'טייטש למשל דא אונז האמיר די דם הפר, אונז האמיר די דם השעיר, די דם הפר איז מעכב דעם דם השעיר, וואס טייטש מען קען נישט שפריצן די דם השעיר פאר מען טוט נישט די דם הפר, מען מוז ענדיגן מיטן דם הפר פאר מען טוט דם השעיר, און במילא טאקע טאמער איינער טוט פארקערט, ער טוט קודם דם השעיר, איז די דם השעיר נישט גוט, פארוואס ווייל די דם הפר איז אים מעכב, נאך מען טוט די דם השעיר טוט מען יעצט די דם הפר, דם הפר איז יא גוט. פארוואס? ווייל דם השעיר איז נישט מעכב דם הפר, די ערשטע עבודה איז מעכב די עבודה דערנאך, יעצט דארף מען נאכאמאל מזה זיין דם השעיר, פארוואס? ווייל די ערשטע מאל וואס מען האט מזה געווען דם השעיר איז נישט גוט געווען, זאגט יעצט די משנה ווייטער, ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים, וואס טייטש דא רעדט זיך פון א נייע זאך אינגאנצן, דא רעדט זיך לגבי די הזאות וואס די כהן גדול איז מזה אין קדשי קדשים, איז למשל, ס'דאך דא די הזאות פונעם פר, ס'דא די הזאות פונעם שעיר, לאמיר זאגן ער האט גענומען דם הפר, מען דארף דאך שפריצן אחת למעלה ושבע למטה, צוזאמען איז אכט הזאות, לאמיר זאגן די כהן גדול האט געשפריצט אחת למעלה, ער הייבט אן שפריצן איינס למטה צוויי למטה, און די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, וואס טוט מען יעצט? זאגט די משנה, ער קען נישט יעצט גיין שעכטן א נייע פר, ברענגען נייע בלוט, און ממשיך זיין ווי ער האט געענדיגט, ס'טייטש שפריצן די איבעריגע הזאות וואס איז דא דא צו שפריצן למטה, נאר וואס דען, מען דארף אנהייבן פון אנפאנג, ס'טייטש מען דארף נאכאמאל שפריצן די אחת למעלה, און נאכאמאל די שבע למטה, די זעלבע זאך וכן בהיכל, די זעלבע זאך טאמער ס'איז געשען אין היכל נישט אין קדשי קדשים אויכט אזוי. ס'טייטש טאמער ס'גיסט זיך אויס דם הפר צו דם השעיר ערגעץ ווי אינמיטן, דארף מען אנהייבן פון אנפאנג, וכן במזבח הזהב, די זעלבע זאך מזבח הזהב האבן מיר געזען, ס'איז דא פיר מתנות אויף די פיר קרנות, שפעטער איז דא זיבן הזאות וואס מען דארף טון אויפן דאך, איז טאמער ס'גיסט זיך אויס די בלוט ערגעץ ווי אינמיטן, דארף מען אנהייבן פון אנפאנג, שכולן כפרה בפני עצמן, ווייל יעדע סדר איז א כפרה פאר זיך, וואס טייטש, בעצם, טאמער לאמיר זאגן, ס'האט זיך אויסגיסן די מתנות פון די מזבח הזהב, די דם הפר, דם השעיר נאך מען האט עס אויסגעמישט, ס'האט זיך אויסגעגאסן אינמיטן פון די הזאות, איז פארשטייט זיך מען דארף נישט אנהייבן יעצט פון אנפאנג פון די הזאות פון קדשי קדשים פונעם דם הפר ממש פון אנפאנג, פארוואס ווייל יעדע גרופע יעדע קבוצה, די אכט הזאות פונעם פר אין קדשי קדשים, די אכט הזאות פונעם שעיר אין קדשי קדשים, שפעטער די אכט הזאות פונעם פר אין היכל, די אכט הזאות פונעם שעיר אין היכל, די עלף הזאות אויפן מזבח הזהב, איז די אלעס אלץ גרופעס, קבוצות, וואס איינס איז מעכב דעם צווייטן וואס טייטש מען מוז מאכן אלעס אויף א סדר, און ממילא אז ס'גיסט זיך אויס אינמיטן דארף מען אנהייבן פון אנפאנג פון יענע עבודה, נאכאמאל מאכן די אכט הזאות צו די עלף הזאות, אבער נישט ממש פון אנפאנג אנפאנג. ר' אלעזר און ר' שמעון אומרים זיי קריגן זיך, און זיי זאגן ממקום שפסק משם הוא מתחיל, וואס טייטשט טאמער טאקע ס'האט זיך אויסגעגאסן אינמיטן, איז מ'ברענגט נייע בלוט, און מ'הייבט אן דארט וואו מ'האט געענדיגט. מ'האט געמאכט אחת למעלה און איינס למטה, דארף מען צוענדיגן נאך זעקס למטה, און מיט דעם האט מען יוצא געווען די עבודה. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה. זאגט יעצט די ברייתא אבער, די ברייתא גייט יעצט ברענגען צוויי תנאים וואס קריגן זיך, און ס'טוט זיך א מחלוקת אין די ראשונים צו די צוויי תנאים קריגן זיך אויף די תנא קמא, צו זיי זענען מסביר די תנא קמא, אבער על כל פנים, זאגט די ברייתא אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט אימתי, ווען איז טאקע געזאגט געווארן די דין פון עיכוב וואס מען האט יעצט געזען? בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים, דאס איז דווקא ביי די עבודות פון די בגדי לבן אין קדשי קדשים, ביי דעם איז עס געזאגט געווארן, אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, אם הקדים מעשה לחבירו מה שעשה עשוי, ס'טייטש אונז האבן מיר דאך געזען אז ס'איז געווען עבודות מיט די בגדי זהב, ס'איז געווען עבודות מיט די בגדי לבן, אבער די עבודות מיט די בגדי לבן טייל עבודה איז טאקע געווען אין קדשי קדשים, אבער טייל עבודות זענען געווען אין היכל, טייל עבודות זענען גאר געווען אין די עזרה, האט מען דאך שוין געזען אז למשל די הגרלה וואס מען האט געמאכט מיטן לשם לעזאזל איז געווען מיט בגדי לבן אין די עזרה, די זעלבע זאך די ווידויים וואס די כהן גדול האט געמאכט אויפן פר און אויפן שעיר איז אויך געווען אין די עזרה, די אויסגיסן די שיריים פון די בלוט דארט מיסוד דרומי צו מיסוד מערבי ווי מען האט נעכטן געשמועסט איז אויך געווען מיט בגדי לבן אין די עזרה, איז ביי די אלע עבודות זאגט רבי יהודה אז דאס איז נישט מעכב, נאר די עבודות מיט בגדי לבן דווקא אין קדשי קדשים, וואס טייטשט די ווערטער? איז פשט אזוי, אזוי איז רשי מסביר רוב ראשונים זענען מסביר, פשט פון דעם איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז ס'איז דא צוויי עבודות, איז טאמער א עבודה איז מעכב איז פשט ס'איז מעכב די עבודות וואס קומט דערנאך, טאמער ס'איז נישט מעכב איז עס נישט מעכב די עבודות וואס קומט דערנאך און במילא לאמיר זאגן איינע פון די עבודות וואס מ'טוט אין קדשי קדשים איז מ'איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים, אלע עבודות וואס קומען נאכדעם קען מען נישט טון פארדעם, פארוואס ווייל דאס איז מעכב און ממילא טאמער מ'טוט איינע פון די עבודות וואס דארף בעצם קומען נאך די הקטרת הקטורת אין קדשי קדשים טוט מען דאס פארדעם, האט מען נישט יוצא געווען, מיר דארפן איבערטון יענע עבודה. וואס איז אבער אזא סארט עבודה וואס מען טוט נישט מיט די בגדי לבן אין קדשי קדשים? למשל א עבודה וואס מען מאכט מיט די בגדי זהב, אדער אפילו א עבודה וואס מען מאכט מיט די בגדי לבן אינדרויסן, למשל די הגרלות וואס מען מאכט אויף די לשם און די לעזאזל, טאמער מען וועט עפעס מקדים זיין וואס דארף בעצם קומען נאכדעם וועט מען טון פארדעם, דאס עט נישט מעכב זיין, אזוי האלט ר' יהודה. ר' נחמיה אומר, ר' נחמיה קריגט זיך, ר' נחמיה זאגט, במה דברים אמורים? בדברים הנעשים בבגדי לבן בין בפנים בין מבחוץ, אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ מה שעשה עשוי. ס'טייטש ר' נחמיה האלט אז די דין אז א זאך איז מעכב איז נישט נאר בגדי לבן אין קדשי קדשים, נאר יעדע עבודה וואס די כהן גדול טוט מיט די בגדי לבן, וואס איז כולל אין דעם אויך די הגרלה, אויך די ווידויים, אויך דאס אויסגיסן די בלוט אינעם יסוד, אלעס מען עט טון פאר די עבודות, טאמער מען עט טון א עבודה פאר דעם עט עס אוודאי מעכב זיין די אנדערע עבודות וואס מען מאכט מיט די בגדי זהב, וואס דאס האט נישט קיין שייכות בכלל מיט די בגדי לבן, די עבודות זענען נישט מעכב, און במילא טאמער מ'עט פארדרייען די סדר ביי די עבודות, אדער מ'עט טון א עבודה וואס דארף קומען נאכדעם וועט מען טון פארדעם, דעמאלטס וועט עס נישט מעכב זיין די עבודה וועט זיין כשר. אמר רבי יוחנן, איז רבי יוחנן יעצט מסביר וואס איז די מחלוקת רבי יהודה און רבי נחמיה, זאגט רבי יוחנן שניהם מקרא אחד דרשו, ביידע האבן עס געדרש'נט אין די זעלבן פסוק, שטייט אין פסוק, והיתה זאת לכם לחוקת עולם, און די פסוק איז דארט ממשיך און די פסוק פירט אויס אחת בשנה, און במילא די חוקת וואס שטייט דא ווייסט מען דאך אז חוקה איז דאך א לשון פון עיכוב, חוקה איז טייטש פון מעכב, און במילא רבי יהודה סבר, מקום שמתכפרין בו פעם אחת בשנה, ס'טייטש די פסוק פירט זיך אויס אחת בשנה, איז פשט די ווארט חוקת דאס אז ס'איז מעכב איז נאר אויף די עבודות וואס מען טוט דארט ביים פלאץ ווי מען גייט נאר אריין איינמאל א יאר, וואס דאס איז דאך די קדשי קדשים, און במילא אויף דעם איז דא א עיכוב, אלע אנדערע עבודות אפילו מיט די בגדי לבן, ס'איז דאך נישט אין די פלאץ פון אחת בשנה, ס'איז נישט אין קדשי קדשים, די זענען נישט מעכב, ורבי נחמיה סבר, רבי נחמיה האלט ניין, אחת בשנה מיינט נישט די פלאץ ווי מען גייט דארט אריין איינמאל א יאר, נאר דברים המתכפרים בהם פעם אחת בשנה, ס'גייט ארויף אויף אלע עבודות וואס מ'איז זיך מתכפר איינמאל א יאר וואס טייטש אלע עבודות אין די בגדי לבן, איז די אלע זענען מעכב, אפילו די עבודות מ'טוט נישט אין קדשי קדשים. פרעגט יעצט די גמרא, אטו לרבי יהודה מקום כתיב, רבי יהודה האט דאך געזאגט אז אחת בשנה איז די פלאץ ווי מ'גייט נאר אריין איינמאל א יאר, שטייט דאך נישט מקום אין פסוק, שטייט אחת בשנה, מילא אסאך מער מסתבר ווי ר' נחמיה האט געזאגט אז אחת בשנה מיינט אלע עבודות אין די בגדי לבן, לאו דווקא אין קדשי קדשים, נאר וואס דען, זאגט די גמרא א צווייטע פשט אין רבי יהודה, אלא היינו טעמא דרבי יהודה, כתיב זאת, און כתיב אחת, שטייט חוץ פון דעם וואס שטייט די ווארט חוקה אין פסוק, שטייט אויך זאת און שטייט אחת, וואס ביידע זענען בעצם מיעוטים, און במילא איז דא צוויי מיעוטים דא, חד למיעוטי בגדי לבן מבחוץ, וואס טייטש אז אלע עבודות מיט די בגדי לבן אינדרויסן פון קדשי קדשים, אויף דעם גייט נישט ארויף די ווארט חוקה, וואס טייטש ס'איז נישט מעכב, וחד למיעוטי בגדי זהב, און די אנדערע מיעוט אויף בגדי זהב, אז דאס איז פארשטייט זיך אויך נישט מעכב. ור' נחמיה, וויאזוי איז ר' נחמיה מסביר די צוויי מיעוטים? זאגט ר' נחמיה, חד למיעוטי בגדי זהב, איינס איז טאקע א מיעוט אויף בגדי זהב, די בגדי זהב, די עבודות אין די בגדי זהב זענען טאקע נישט מעכב. וחד למיעוטי שיריים דלא מעכבי, איינס קומט מען ממעט זיין אז די ווארט חוקה גייט נישט ארויף אויף שיריים, ס'טייטש די עבודה וואס מ'האט נעכטן געזען אז די כהן גדול נעמט די אויסגעמישטע בלוט און גיסט עס אריין אין יסוד פונעם מזבח החיצון, די שיריים, די עבודה איז נישט מעכב, אפילו טאקע מען מאכט עס מיט די בגדי לבן, און אפילו טאקע רבי נחמיה האלט אז אלע עבודות אין די בגדי לבן אפילו אינדרויסן איז מעכב, די איין עבודה איז נישט מעכב, די עבודות קומען נאכדעם, און במילא טאקע טאמער מ'עט מקדים זיין איינע פון די עבודות דארפן קומען נאכדעם, און מ'עט עס טון פארדעם, עט די עבודה זיין א גוטע עבודה. זאגט די גמרא יעצט, ורבי יהודה, רבי יהודה ענטפערט אויף דעם, זאגט ער אזוי, אי מעכבי, מעכבי, ואי לא מעכבי, לא מעכבי. ס'טייטש רבי יהודה זאגט צו רבי נחמיה, טאמער מ'האלט ווי דיר, טאמער דו גייסט כשיטתך, אז יעדע עבודה וואס די כהן גדול מאכט מיט די בגדי לבן איז מעכב, איז וואס עפעס זאל מען זאגן אז אויסגיסן די שיריים דארט אין יסוד, אז דאס וועט נישט מעכב זיין? טאמער ס'איז מעכב איז מעכב, טאמער נישט נישט. לשיטתו, לשיטת רבי יהודה, שטימט עס זייער גוט, רבי יהודה האלט סתם אזוי אז אלע עבודות אינדרויסן פון קדשי קדשים איז נישט מעכב, אבער לשיטת רבי נחמיה זאגט רבי יהודה איך פארשטיי דיר נישט, איז בעצם, גייט יעצט די גמרא ברענגען א ברייתא, וואס פון די ברייתא מען זעהן און מען וועט פארשטיין וואס איז בעצם דא די מחלוקת רבי יהודה און רבי נחמיה, ווייל מען וועט זעהן אז די סיבה טאקע וואס וועט רבי נחמיה ענטפערן, רבי יהודה האט דאך א גוטע טענה, וואס איז אנדערש די שיריים פון אלע אנדערע עבודות, נאר וואס דען, רבי נחמיה האלט אז די שיריים נישט נאר די סדר איז נישט מעכב, נאר סתם אזוי דאס אויסגיסן די שיריים איז נישט מעכב, און במילא אז די גאנצע עבודה איז נישט מעכב, איז פארשטייט זיך די סדר איז אויך נישט מעכב, משא"כ רבי יהודה האלט אז די שפיכת שיריים איז מעכב, און פאר דעם פרעגט רבי יהודה זיין קשיא, גייט אונזער גמרא א ראיה ברענגען אז רבי יהודה האלט טאקע אז דאס אויסגיסן די שיריים איז מעכב, נישט די סדר, אבער דאס עצם אויסגיסן איז מעכב, כדתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, וכילה מכפר את הקודש, דער פסוק שטייט נאכדעם וואס דער פסוק רעכנט אויס די אלע הזאות וואס מען מאכט אין קדשי קדשים און אינעם היכל, זאגט דער פסוק וכילה מכפר את הקודש, ער האט געענדיגט מכפר זיין את הקודש, וואס איז לכאורה שווער ווי קומט דא אריין דער פסוק, נאר וואס דען זאגט די ברייתא מ'דרשנ'ט עס, אם כיפר, כילה, ואם לא כיפר, לא כילה, דברי ר' עקיבא, ס'טייטש ר' עקיבא דרשנ'ט עס, שטייט וכילה מכפר את הקודש, איז טייטש, טאמער האט מכפר געווען, טאמער האט געטוהן די אלע עבודות, ער האט געשפריצט די אלע בלוטן ווי מ'האט געדארפט, סיי אין קדשי קדשים, סיי אינעם היכל, דעמאלטס טאקע כילה, דעמאלטס האט ער געענדיגט די עבודה, וואס טייטש די עבודה איז א גוטע עבודה, טאמער אבער ס'איז לא כיפר, ער האט נישט געטון די כפרה ווי עס דארף, ער האט נישט געלייגט די בלוט ווי מען דארף, דעמאלטס לא כילה, האט ער נישט געענדיגט די עבודה, וואס טייטש די עבודה איז פסול. אזוי זאגט רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה, האט רבי יהודה געפרעגט צו רבי עקיבא, מפני מה לא נאמר אם כילה כיפר, ואם לא כילה לא כיפר, וואס טייטש רבי יהודה פרעגט רבי עקיבא, וואס איז געווען רבי עקיבא'ס דרשה? רבי עקיבא'ס דרשה איז געווען אם כיפר כילה, אם לא כיפר לא כילה, כיפר דאס איז טייטש געלייגט די בלוט, כילה איז פשט די עבודה געווען א גוטע עבודה, טאמער געלייגט די בלוט איז עבודה א גוטע עבודה, טאמער נישט געלייגט די בלוט איז די עבודה נישט א גוטע עבודה, פרעגט רבי יהודה זאג פארקערט, נישט אם כיפר כילה אם לא כיפר לא כילה, נאר זאג אם כילה כיפר אם לא כילה לא כיפר, ס'טייטש אם כילה העט ארויף גיין אויף די בלוט, און כיפר העט ארויף גיין די עבודה געווען א גוטע עבודה, אם כילה, טאמער מ'האט געענדיגט לייגן די בלוט ווי ס'דארף צו זיין דעמאלטס כיפר, איז די עבודה מכפר ס'א גוטע עבודה, אם לא כילה טאמער מ'האט נישט געלייגט די בלוט ווי ס'דארף צו זיין, לא כיפר. וואס איז בעצם די חילוק דא צווישן די צוויי שיטות, עמער שוין זעהן די גמרא, אבער עכ"פ איז רבי יהודה מסביר, שאם חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום, אז טאמער האט נישט געטוהן איינע פון די מתנות נישט געלייגט די בלוט ווי סדארף צו זיין, איז די עבודה נישט קיין גוטע עבודה, יעצט בעצם דא ענדיגט זיך די ברייתא, איז די ברייתא שווער צו פארשטיין, ואמרינן, די גמרא אין זבחים פרעגט אויף די ברייתא מאי בינייהו וואס איז למעשה א חילוק צווישן רבי עקיבא און רבי יהודה, בעצם טענה'ט מען זיך דא אם כיפר כילה אם כילה כיפר, ווי איז זיין נפקא מינה, איז דא א מחלוקת אמוראים, ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי, ס'איז א מחלוקת רבי יוחנן רבי יהושע בן לוי. חד אמר, איינער זאגט, משמעות דורשין איכא בינייהו. וואס טייטש בעצם איז טאקע נישט דא קיין נפקא מינה. וואס איז די מחלוקת דא? טעכניש וויאזוי מ'דרשנ'ט די פסוק. רבי עקיבא האלט אז וכילה גייט ארויף אויף די גאנצע עבודה, און כיפר גייט ארויף אויף די מתנות, און ממילא אם כיפר טאמער מ'האט געלייגט די מתנות כילה די עבודה א גוטע עבודה, און טאמער נישט נישט. און רבי יהודה האלט פארקערט, אז וכילה גייט ארויף אויף די בלוט, און כיפר גייט ארויף אויף די גאנצע עבודה. א טעכנישע מחלוקת א טעכניש פשוט די לשון אזוי עס צו טייטשן. וחד אמר, און די אנדערע זאגט, שיריים, מעכבי איכא בינייהו, אז ס'איז דא דא א מחלוקת, צו די שיריים, דאס אויסגיסן די שיריים פונעם דם הפר און דם השעיר אינעם יסוד, צו דאס איז בכלל מעכב צו נישט, צו טאמער מ'האט עס נישט געטוהן צו די עבודה איז א גוטע עבודה, צו נישט, און מילא פשט אזוי, ר' עקיבא וואס ר' עקיבא זאגט אם כיפר כילה אם לא כיפר לא כילה, ער האלט די שריים איז נישט מעכב, מילא דרשנ'ט ער, אם כיפר, טאמער מ'האט געלייגט די בלוט ווי ס'דארף צו זיין, כילה, איז די עבודה א גוטע עבודה אפילו מ'האט נישט געטון די שריים, טאמער נישט, נישט. רבי יודא זאגט פארקערט, אם כילה, כילה איז א לשון געענדיגט, טאמער מ'האט אלעס געענדיגט, אויכעט געלייגט די שריים, אויסגעגאסן די שריים אינעם יסוד, דעמאלטס איז כיפר דא א כפרה, טאמער נישט, נישט. זעהן מיר פון דעם אז רבי יודא האלט דא אז דאס אויסגיסן די שיריים איז מעכב און טאמער מען טוט עס נישט די עבודה איז נישט קיין גוטע עבודה, און מילא פאר דעם פרעגט איצט ר' נחמיה אז טאמער טאקע די שיריים הייסט ממש א עבודה וואס איז מעכב וואלט דאך לכאורה געדארפט זיין אז ס'זאל מעכב זיין אזוי ווי לשיטתו אלע עבודות וואס מ'מאכט מיט די בגדי לבן אפילו בחוץ, מה שאין כן ר' נחמיה וואס וועט האלטן ר' נחמיה ער האלט ווי די אנדערע שיטה אז די גאנצע שיריים בעצם איז נישט מעכב און אז ס'איז נישט מעכב איז די סדר שוין אויך נישט מעכב, פרעגט אבער די גמרא, ומי אמר ר' יוחנן הכי, קען מען דען אזוי זאגן? אונז האט מען דאך מסביר געווען אז רבי יוחנן האט אונז מסביר געווען די מחלוקת רבי יודא און רבי נחמיה, אז רבי יודא האלט כשיטתו רבי נחמיה כשיטתו פארוואס? ווייל בעצם איז דא דא א מחלוקת צו די שריים איז מעכב צו נישט, און לויט רבי יוחנן וועט אויסקומען אז רבי יודא האלט אז די שריים איז מעכב רבי נחמיה האלט די שריים וועט נישט מעכב זיין, פרעגט אבער די גמרא והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט קלאר געזאגט אז תנא רבי נחמיה כדברי האומר שריים מעכבי, אז די שריים איז יא מעכב, און וויאזוי קען מען אזוי זאגן זאגט די גמרא קשיא די קשיא בלייבט טאקע שווער זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום טייטש אונז האבן געזען וואס איז די סדר פון די עבודה קודם שעכט מען דעם פר נאכדעם איז מען מקבל די בלוט און מען געבט די בלוט פונעם פר פאר א כהן צו מישן אדערווייל גייט די כהן גדול איז חופן די קטורת ער נעמט די קטורת אריין אין קדשי קדשים איז עס מקטיר און נאכדעם קומט ער צוריק ארויס און ער נעמט די בלוט פון דם הפר און הייבט אן מיט די אלע הזאות זאגט רב חנינא וואס וועט זיין טאמער ער האט קודם געמאכט די חפינת הקטורת און נאר נאכדעם גע'שחט'ן די פר, זאגט רבי חנינא ער האט גארנישט געטוהן, פארוואס? ווייל די שחיטת הפר איז מעכב, און ממילא טאמער מ'האט מקדים געווען עפעס פארדעם, מ'האט מקדים געווען די חפינת הקטורת פארדעם, האט עס טאקע מעכב געווען און מ'דארף נאכאמאל חופן זיין קטורת. זאגט די גמרא כמאן, ווי וועלכע שיטה גייט עס דלא כרבי יודא? דאס העט נישט שטימען מיט רבי יודא, פארוואס? ווייל דאי רבי יודא האמר כי כתיבה חוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים הוא דכתיבה, רבי יודא האלט דאך אז וועלכע עבודות זענען מעכב, דווקא עבודות אין קדשי קדשים, און ממילא די שחיטת הפר וואס מען מאכט טאקע מיט די בגדי לבן אבער נישט אין קדשי קדשים איז לכאורה נישט מעכב, מילא וואס גייט מיך אן לויט רבי יודא אז מ'איז חופן די קטורת פארדעם, און פון דעם אז מ'זעט רבי חנינא זאגט אז מ'קען דאס נישט טון איז א ראיה אז ער גייט נישט כשיטת רבי יודא, נאר גייט שיטת ר' נחמיה? זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יודא צורך פנים כפנים דמי, רבי יודא איז אויך מודה אז אזעלכע עבודות איז צורך פנים, למשל די שחיטת הפר וואס מען שעכט די פר כדי מען זאל קענען נעמען די בלוט און שפריצן אין קדשי קדשים, הייסט אויך ווי א עבודה וואס מען טוט אין קדשי קדשים, און ממילא איז דאס מעכב, און ממילא אז מען איז חופן די קטורת פארדעם, איז די חפינה נישט קיין גוטע חפינה, פרעגט אבער די גמרא תנן פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה, אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים, האבן מיר געזען אז טאמער ס'האט זיך אויסגעגאסן די בלוט אינמיטן שפריצן מען האלט אינמיטן שפריצן די דם הפר אין קדשי קדשים, אחת למעלה ושבע למטה, אינמיטן גיסט זיך עס אויס, זאגט די משנה, דארף מען ברענגען א נייע בלוט, מ'דארף נאכאמאל שעכטן א פר, און די נייע בלוט הייבט מען אן פון אנפאנג, נאכאמאל אחת למעלה ושבע למטה, זאגט די גמרא, ואם איתא, יחזור ויחפון מבעי ליה, ס'טייטש טאמער ביסט גערעכט אז די עבודות וואס איז צורך פנים איז כפנים דמי, קומט אויס אז די שחיטת הפר איז מעכב, און במילא, לאמיר זאגן ס'האט זיך אויסגעגאסן די בלוט, גייט מען יעצט ארויס און מען שעכט א נייע פר, קומט אויס אז אלע עבודות וואס מען דארף בעצם טון נאך די שחיטת הפר, דארף מען יעצט טון נאכאמאל נאך די שחיטה פונעם צווייטן פר, ווייל אז נישט איז פשט מען האט עס געטון פאר די שחיטת הפר וואס איז מעכב, אויב אזוי, ביי א ציור אזוי ווי די משנה, וואס ס'גיסט זיך אויס די בלוט פון דעם פר, און מען דארף יעצט ברענגען און שעכטן א נייע פר, איז נאכדעם וואס מען שעכט די נייע פר, דארף מען איבערמאכן די גאנצע קטורת, מען דארף נאכאמאל חופן זיין, נאכאמאל מקטיר זיין, און נאר נאכדעם וועט מען קענען שפריצן די דם הפר, און מען זעט דאך ס'איז נישט אזוי, ווייל די משנה זאגט סך הכל אז מען דארף שעכטן א נייע פר, און נאכאמאל שפריצן די בלוט, אבער די משנה רעדט נישט פון קיין קטורת, ענטפערט די גמרא, בקטורת לא קמיירי, אין הכי נמי, די משנה איז נישט דן אויף די קטורת, די משנה אוודאי האלט אז מען דארף איבערמאכן די קטורת אבער נישט פון דעם רעדט מען, מען רעדט יעצט פון די בלוט, לגבי די בלוט זאגט די משנה מען דארף ברענגען נייע בלוט אבער אוודאי טאקע טאמער מ'וועט לערנען ווי רבי יהודה און מען נעמט אן אזוי ווי רבי חנינא איז נישט קיין קשיא פון די משנה, נאר אוודאי וועט מען אויך דארפן איבערמאכן די קטורת און די משנה רעדט נישט פון דעם, זאגט די גמרא ווייטער, אמר עולא האט עולא געזאגט, שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר, לא עשה ולא כלום, טאמער מען האט געשאכטן דעם שעיר פאר מען האט געשפריצט די בלוט פונעם פר, איז די עבודה פסול ס'טייטש מען דארף איבערשעכטן א נייע שעיר, וואס פשט פון דעם פשט איז אזוי, אונז האבן דאך געזען די סדר עבודה, קודם שפריצט מען די בלוט פונעם פר אין קדשי קדשים, און נאר נאכדעם שעכט מען די שעיר, און מען שפריצט די בלוט פונעם שעיר אין קדשי קדשים, שפעטער גייט מען ארויס אין היכל מען שפריצט פונעם פר און פונעם שעיר, און ממילא זאגט עולא, וואס וועט זיין טאמער מען האט געשאכטן דעם שעיר פאר מען האט געשפריצט דעם דם הפר אין קדשי קדשים, איז דאך יעדער מודה אז די דם הפר אין קדשי קדשים איז מעכב, סיי רבי יודא און סיי רבי נחמיה, און ממילא אז מען טוט עפעס פארדעם, איז די עבודה נישט קיין גוטע עבודה, קומט אויס מען האט גע'שחט'ן די שעיר פארדעם, איז די שחיטה נישט קיין גוטע שחיטה מען דארף ברענגען א נייע שעיר, פרעגט אבער די גמרא תנן פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען ביי אונזער משנה, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר, אז טאמער מען האט קודם געשפריצט דם השעיר פאר די דם הפר, דארף מען נאכאמאל שפריצן דם השעיר, וואס טייטש אז די דם הפר איז מעכב דעם דם השעיר, זאגט די גמרא ואם איתא, טאמער ביסט גערעכט, יחזור וישחוט מבעי ליה, דארף מען נאכאמאל שעכטן די שעיר, פארוואס? ווייל ווען האט מען גע'שחט'ן די סוהר? ווי איז שייך היכי תמצא, אזוי ווי די משנה האט געזאגט אז מען האט געשפריצט די דם השעיר אין קדשי קדשים פאר די דם הפר, בהכרח מוזטו זאגן אז מען האט געשאכטן די שעיר אויך פאר דעם, ווייל אז נישט ווי איז געווען בלוט, און ממילא אז מען האט געשאכטן די שעיר פארן שפריצן דם הפר איז סתם אזוי די בלוט נישט קיין גוטע בלוט, די גאנצע שחיטה איז נישט געווען קיין גוטע עבודה, פארוואס ווייל די דם הפר איז מעכב, און ממילא וואלט די משנה געדארפט זאגן יחזור וישחוט אז נאכדעם וואס מען שפריצט די דם הפר דארף מען שעכטן א נייע שעיר און נאכאמאל שפריצן די בלוט, און שטייט דאך נישט אזוי אין די משנה, ענטפערט די גמרא, תרגמא עולא במתנות שבהיכל, וכן אמר רב אפס במתנות שבהיכל, ס'הייסט די משנה רעדט טאקע נישט פון די בלוט אין קדשי קדשים, אין הכי נמי, טאמער מ'האט גע'שחט'ן דעם שעיר פאר'ן שפריצן דם הפר, איז טאקע אוודאי דארף מען ברענגען א נייע שעיר און שעכטן א נייע שעיר און ברענגען פרישע בלוט, נאר דא רעדט מען אין היכל, נאך מ'האט געענדיגט שפריצן די בלוט פונעם פר און פונעם שעיר אין קדשי קדשים, וואס ביז דא זענען אלע עבודות געווען כסדרן און גארנישט איז נישט מעכב, יעצט קומט מען אן אין היכל און מען שפריצט די דם השעיר פאר די דם הפר, דא איז שוין מעכב, און ווי די ראשונים זענען מסביר דאס גייט פארשטייט זיך אין שיטת ר' נחמיה, וואס ר' נחמיה האלט אז עבודות וואס מען מאכט מיט בגדי לבן אינעם היכל זענען מעכב, ווייל לויט ר' יהודה איז סתם אזוי עבודות אין היכל נישט מעכב, אבער לויט ר' נחמיה איז עס מעכב און פון דעם רעדט די משנה.